יתיב רבי זירא פארציילט די גמרא א מעשה אינטערעסאנטע הלכות גייען מיר יעצט לערנען די הלכות גייט זיין וואס טוט זיך ווען א מענטש האט פארגעסן רצה ווען א מענטש האט פארגעסן יעלה ויבוא ס'איז מסתם די הלכות אין שולחן ערוך זענען די מערסטע נוגע יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל רבי זירא איז געזעצן אונטער רב גידל ויתיב רב גידל קמיה דרב הונא און דער רב גידל איז געזיצן פאר רב הונא רב הונא איז געווען דער רבי און ער האט געהאט צוויי תלמידים פארנט פון זיך דאס איז רבי זירא און רב גידל, און איינער געזיצן אויף איין באנק און איינער געזיצן א באנק דערנאך, ויתיב וקאמר, דער רבי רב הונא האט פארגעלערנט א שיר, האט ער געזאגט אזוי, טעה ולא הזכיר של שבת, א מענטש האט געמאכט א מיסטעיק און נישט דערמאנט קיין רצה, און ער טרעפט זיך נאך די ברכה פון בונה ירושלים, און באלד זעהן אין די גמרא די גאנצע שמועס דא איז, פאר ער האט אנגעהויבן די ברכה פון הטוב והמיטב, איינמאל ער האט אנגעהויבן די ברכה פון הטוב והמיטב, קוק איך עס אן אזוי ווי א מענטש האט אויסגעטרויטן שמונה עשרה, אזוי ווי א מענטש האט אויסגעטרויטן שמונה עשרה איז ער דאן. ער קען נישט יעצט גיין מתקן זיין א זאך וואס ער האלט שוין דערנאך. איז די זעלבע זאך ווען א מענטש הייבט אן די ברכה פון הטוב והמיטב, בעצם איז ער פערטיג מיטן בענטשן, ווייל הטוב והמיטב איז א דרבנן'דיגע ברכה, און וואס וואס חזל האבן מתקן געווען אין אנדענק פון די הרוגי ביתר, אבער ס'האט שוין נישט מיט ברכת המזון, ממילא איינמאל ער הייבט אן הטוב והמיטב איז שוין נישט דא וואס ער קען פיקסן אין זיין בענטשן. דא רעדט מען נאך פאר ער האט אנגעהויבן די ברכה פון הטוב והמיטב ער האט סתם געזאגט. בונה ירושלים, איז דא א עצה אז אומר ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה, לאות ולברית, שבת איז איז האט מען געגעבן באהבה, מען האט עס געגעבן במרה, שבת איז א ברית, ווייל אזוי ווי יא, ברית עולם זאגט מען דארטן ביי ושמרו, ברוך מקדש השבת, און אין שולחן ערוך שטייט אז מען זאגט ברוך אתה ה' מקדש השבת מיט א געהעריגע.

לעמו ישראל לשמחה ולזכרון ברוך מקדש ישראל והזמנים דא איז צוגעקומען א ווארט שמחה יום טוב איז אלץ א ענין פון שמחה אמר ליה מאן אמרה רב ווער האט עס געזאגט איז רב הדר יתיב וקאמר יעצט קומען מיר צו ראש חודש טעה ולא הזכיר של ראש חודש האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא אין ראש חודש אומר זאגט ער ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון אבער דא דא וויזיבלי דריי זאכן מיט וואס איז אנדערש ולא ידענא זאגט די גמרא אי אמר בה שמחה. לגבי יום טוב האט ער געזאגט די ווארט שמחה און די שאלה איז צו ראש חודש זאגט מען אויך שמחה צו ראש חודש האט אין זיך אן ענין של שמחה אי לא אמר בה שמחה אי אמר בה שמחה אי לא אמר בה שמחה די צווייטע שאלה איז אי חתים בה אי לא חתים בה אויבן האמיר געענדיגט מקדש ישראל והזמנים דא ווערט יעצט א שאלה צו די ברכה האט א חתימה די ראשונים לערנען אז ס'איז תלוי זה בזה אויב לייג איך אריין די ווארט שמחה ווערט עס א לאנגע ברכה א לאנגע ברכה דארף האבן א נייע חתימה. אויב שטייט נישט די ווארט שמחה קוק איך עס אן ווי א קורצע ברכה, דארף איך נישט האבן קיין חתימה. און די דריטע זאך וואס איך ווייס נישט לגבי ראש חודש איז אי דידיה אי דרביה צו ער האט נאכגעזאגט די הלכה פון זיך אליינס, ס'איז געווען זיין אייגענע חידוש רב הונא אדער ניין דאס האט ער אויך נאכגעזאגט פון. פון דאס האט ער אויך נאכגעזאגט פון רב גידל. למעשה האבן מיר דא געהאט דריי הלכות, אונז האבן געהאט א הלכה לגבי שבת לגבי רצה אז מען קען מאכן די ברכה פון ברוך, און מתקן זיין די רצה לגבי יום טוב יעלה ויבוא, און לגבי ראש חודש האבן מיר אויך אזא סארט הלכה באט ס'איז נישט קלאר צו ס'קומט פון רב און ס'איז נישט קלאר צו ס'האט א חתימת ברכה און ס'איז נישט קלאר צו מ'זאגט די ווארט שמחה. גיימער ווייטער. ציילט די גמרא, גידל בר מניומי, הוה קאי קמיה דרב נחמן, גידל בר מניומי האט געזיצן פאר ר' נחמן איז טעה ר' נחמן, ר' נחמן האט געמאכט א טעות, ס'לכאורה איז געווען שבת אדער יום טוב, והדר לרישא, און אנשטאטס גיין מיט אונזער עצה, ער האט אויסגעלאזט יעלה ויבוא אדער רצה. שבת אדער יום טוב איז אנשטאטס גייען מיט אונזער עצה פון זאגן די ברוך איז ער צוריקגעגאנגען צו אנהייב בענטשן אמר ליה מאי טעמא עביד מר הכי פארוואס ביסטו צוריקגעגאנגען צו אנהייב בענטשן אמר ליה דאמר רבי שילה אמר רב טעה אז א מענטש מאכט א טעות ביים בענטשן ער לאזט אויס יעלה ויבוא אדער רצה איז חוזר לראש האבן פריער מיר געהאט א מימרא פון רב אז אונז האבן א נייע ברכה פון ברוך וואס געבט אונז א עצה ווען כ'האב אויסגעלאזט רצה דא האבן אונז די זעלבע רב זאגט אונז יעצט א הלכה אז חוזר לראש. פרעגט די גמרא, והא אמר רב הונא אמר רב, אונז האבן דאך פריער געהאט די אלע קבלות פון רב הונא דער רבי וואס האט נאכגעזאגט פון רב אז טעה אומר ברוך שנתן, ס'איז דאך דא די ברכה פון ברוך, מילא האמער א סתירה פון צוויי מימרות פון רב, וואס טוט מען דא? ענטפערט די גמרא, די גמרא קומט מיט א דריטע מימרא פון רב וואס גייט אלעס אויסגראדן, אמר ליה לאו איתמר עלה אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר רב, לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב, וואס דאס איז געווען אונזערע הקדמה אז די נוסח פון ברוך וואס מען קען זאגן צו מתקן זיין ווען א מענטש לאזט אויס יעלה ויבוא אדער רצה, דאס איז נאר געזאגט געווארן ווילאנג איך האב נישט אנגעהויבן הטוב והמטיב קוק איך עס נאך אן ווי איך האלט אינמיטן בענטשן, אז איך האלט אינמיטן בענטשן קען איך אריינרוקן א רצה. פתח בהטוב והמטיב, איז ווי רש"י שמועסט אויס, קוק איך עס אן ווי עקירת רגליים ביי שמונה עשרה, אזוי ווי איך האלט שוין נאכן דאווענען, און ביי אזא פאל איז חוזר לראש, דארף איך נאכאמאל אנהייבן בענטשן, מילא אלע דריי מימרות פון רב שטימען געוואלדיג, די מימרא אז מען זאגט ברוך שנתן, דאס איז געזאגט געווארן פאר ער האט אנגעהויבן הטוב והמטיב, די מימרא וואס ער זאגט אז חוזר לראש, דאס איז נאכדעם וואס ער האט אנגעהויבן הטוב והמטיב, און די דריטע מימרא קומט טאקע אויסקלארן די הלכה. יעצט קומט א נייע שמועס, אמר ר' אידי בר אבין אמר ר' עמרם אמר ר' נחמן אמר שמואל טעה ולא הזכיר של ראש חודש, אונז האבן שוין געהאט אויבנדערמאנט א שמועס לגבי ראש חודש, דא האמער פון שמואל עס אביסל אויסגעברייטערט, אז א מענטש האט אויסגעלאזט יעלה ויבוא בראש חודש איז בתפלה מחזירין אותו, דעמאלטס איז חוזר לראש, אבער בברכת המזון, אויב איז עס ביים בענטשן, איז אין מחזירין אותו, א מענטש האט. זיך געוואשן ראש חודש, ער האט געמאכט א ראש חודש סעודה און האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא, דארף ער נישט צוריק גיין. אבער ביי תפילות, ביי שחרית און מנחה, כידוע, א מענטש האט פארגעסן יעלה ויבוא ביים דאווענען ראש חודש דארף ער יא איבערדאווענען אמר ליה רב אבין, רב אבין לרב עמרם, מאי שנא תפלה מאי שנא ברכת המזון, וואטס די ווארט? פארוואס איז דא א חילוק צווישן ברכת המזון און דאווענען? פארוואס ביי ברכת המזון זאגסטו אז איך דארף נישט איבערבענטשן ראש חודש און ביי דאווענען דארף מען יא? אמר ליה אף לדידי קשיא לי איז ושאילתיה לרב נחמן, מיך האט אויך געבאדערט די הלכה און איך האב געפרעגט רב נחמן ואמר לי, האט ער מיר געזאגט מיניה דמר שמואל לא שמיע לי, פון שמואל אליין האב איך נישט געהערט קיין טעם, אבער לאמיר זיך אליין מתבונן זיין, לאמיר זיך אליין מתעמק זיין, אפשר קען אונז אליין אויפקומען מיט א טעם, אלא נחזי אנן תפלה דחובה היא, תפלה וואס איז א חיוב צו דאווענען, א מענטש דארף דאווענען צוויי מאל א טאג שחרית און מנחה, איז מחזירין אותו, אויב האב איך אויסגעלאזט יעלה ויבוא, פעלט פון מיין חובה, ס'פעלט פון די שלימות פון מיין תפלה, דארף איך איבער דאווענען, אבער ברכת מזונא, בעצם ס'נישט דא קיין חיוב אז א מענטש זאל בענטשן ראש חודש, ראש חודש סעודה איז א שיינע מנהג וואס איז נישט מעיקר הדין. און אז ס'נישטא קיין חיוב, פשט איז די גאנצע ברכת המזון איז אפשענעל, נאר אויב איך גיי, און אויך זעט אויס, ס'קען זיין אז די סברא האט אויך צו ס'האט נישט מיטן טאג אזוי ווייט, אויב אויב איז אויב מוז איך מיך נישט וואשן, און פשט איז אז די ברכת המזון איז נישט קיין ברכת המזון וואס האט מיטן היינטיגן טאג, יום טוב שבת וועלן מיר זעהן איז די ברכת המזון שבו איז א חלק פונעם טאג, איך מוז מיך וואשן. עה יא, ברכת מזונא דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, א מענטש וויל זיך וואשן. קען ער, און אז ער וויל נישט מוז ער נישט, איז אין מחזירין אותו אז ער האט אויסגעלאזט יעלה ויבוא ביי ברכת המזון מוז ער נישט פרעגט די גמרא אלא מעתה שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל, וואס דארט מוז ער יא עסן איז דא א חיוב, תוס' האט א שאלה לגבי שלשידעס, ווייל שלשידעס אפשר קען מען יוצא זיין מיט מיני תרגימא, אפשר טאר מען נישט אויסזאגן, אוודאי לכתחילה דארף מען זיך וואשן, איז עכ"פ ביי די ערשטע צוויי סעודות פון שבת וואס א מענטש מוז עסן הכי נמי דאי טעי. הדר, אויב האט ער אויסגעלאזט רצה, יעלה ויבוא מוז ער צוריק גיין מוז ער איבער בענטשן אמר ליה אין, יא, דאמר רבי שילא אמר רב דאס איז אונזער פריערדיגע מימרא אז טעה חוזר לראש אויב א מענטש האט אויסגעלאזט רצה, יעלה ויבוא ביים בענטשן און ס'איז שבת אדער יום טוב דארף ער איבער בענטשן איז ברענגט אונז די גמרא די פריערדיגע קשיא וואס די גמרא האט געפרעגט והאמר רב הונא אמר רב טעה אומר ברוך שנתן אז ס'איז דאך דא א נוסח, פארוואס הייסטו מיך איבערבענטשן, ס'איז דאך דא א נוסח וואס איך קען זאגן מיט דעם זאל איך מיך פטר'ן, לאו אית איתמר עלה, ברענגט די גמרא די פריערדיגע תירוץ, לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב, אבל פתח בהטוב והמטיב חוזר לראש, אזוי בלייבט די הלכה, שבת און יום טוב דארף מען איבערדאווענען און איבערבענטשן אויב מען האט אויסגעלאזט יעלה ויבוא, ווען ס'קומט ראש חודש איז איבערדאווענען דארף מען. אבער איבערבענטשן דארף מען נישט, און די נוסח פון זאגן ברוך שנתן, וואס זאגסטו? מעריב איז א רשות, יא. כ'מיין קיבלו עליהם כחובה, באט די גמרא האט געהאט נאך א תירוץ. לגבי די קרבנות, כ'דענק שוין נישט פונקטליך. גיימיר ווייטער. עד כמה מזמנין. סאו וואס איז געשטאנען אין אונזער משנה? דער עולם קען אריינקוקן. עס איז געווען די ערשטע משנה אין די פרק, מ ה עמוד א'. איז די לעצטע שורה אין די משנה וואס איז געשטאנען עד כמה מזמנין. וויאזוי האט רש י געטייטשט? כמה יאכל עמהם, וויפיל דארף א מענטש עסן ויתחייב עמהם בזימון. און ונפקא מינה להוציאם ידי חובתם אם יתנו לו הכוס לברך. איז איז ווי די ראשונים שמועסן אויס, עס איז לאו דווקא די שמועס איז לאו דווקא לגבי די זימון, נאר די גאנצע שאלה פון ברכת המזון, און איינס איז געבינדן מיטן צווייטן, אז כ'האב א חיוב פון ברכת המזון, קען איך מזמן זיין, כ'האב נישט קיין חיוב פון ברכת המזון, קען איך נישט מזמן זיין, עס איז דא א שיעור, א מענטש האט געעסן א ברעקל, קען ער נאך נישט גיין בענטשן. האבן מיר געהאט א מחלוקת צו א מענטש דארף עסן א כזית אדער א כביצה, אז. ער זאל קענען אז ער זאל זיין מחויב בברכת המזון ער זאל קענען גיין מזמן זיין. זאגט די גמרא, למימרא דר' מאיר חשיב ליה כזית, לויט ר' מאיר איז א שיעור פון א כזית דאס האט א חשיבות, ורבי יהודה כביצה, לויט און לויט רבי יהודה איז דווקא די אכילה פון א כביצה דאס האט א חשיבות איפכא שמעינן להו, איך וועל דיר ברענגען א משנה אין פסחים וואס דארט זעט אויס פארקערט, דתנן, זיי האבן געלערנט אין א משנה אין פסחים וכן. מי שיצא מירושלים, א מענטש ארויס פון א ונזכר שהיה בידו בשר קודש, איז דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה ווייל די משנה דא איז וכן, די משנה גייט ארויף אויף עפעס א פריערדיגע הלכה, און וכן אזוי אויך ביי די הלכות, סאו עס איז וויכטיג אריין צו קוקן אין רש י, קוקטס אריין אין רש י, מי שיצא מירושלים, די צווייטע רש י אויפן עמוד, זאגט רש י לעיל מינה מיירי, וואס רעדט זיך דארט? ההולך לשחוט את פסחו, מען רעדט פון א מענטש וואס איז געגאנגען, ער איז געגאנגען קיין ירושלים מקריב זיין זיין קרבן פסח, אבער ער האט זיך דערמאנט אינמיטן וועג ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, ער האט חמץ אינדערהיים, ער האט פארגעסן מבער צו זיין, וואס טוט ער דא? ער איז אויפן וועג, ער איז אויפן וועג קיין ירושלים, חמץ איז אינדערהיים, אם יכול לחזור לבער ולחזור למצוותו, אויב קען ער צוריק גיין. אהיים, מען האט גענוג צייט צוריק גיין אהיים מבער זיין דעם חמץ און נאכדעם צוריק גיין קיין ירושלים מקריב זיין זיין קרבן פסח איז דא גענוג צייט זאל אנקומען צו ביידע איז יחזור ויבער ואם לאו און אויב נישט יבטל בליבו, יעצט ס'איז דא א חיוב מדרבנן פון ביעור חמץ מדאורייתא העלפט ביטול בלב אז איך זאג ס'איז הפקר כל חמירא וחמירא דאיכא ברשותי כ'בין עס מבטל איז מדאורייתא איז שוין נישט אין מיין רשות און ס'איז ארויס אבער מדרבנן איז דא א חיוב ממש פון ביעור מ'גייט נישט יעצט אריין גיין די גאנצע ס'געקומען מ'דארף עס ממש מבער זיין. סאו דא איז אויך אזוי. אויב האב איך גענוג צייט און איך קען טון ביידע, גיי צוריק, זיי עס מבער, און נאכדעם פאר ווייטער ברענגען דיין קרבן פסח. אויב האב איך נישט גענוג צייט, דעמאלטס קענסטו צוריק גיין צו די דאורייתא'דיגן דין פון מבטל זיין דיין חמץ כדי זאלסט קענען אנקומען צו מאכן די קרבן פסח. וכן, יעצט קומט מען צו די צווייטע הלכה פון מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש ונפסל ביציאתו חוץ לחומה. א מענטש ער פארט אויף א ראוד טריפ לייבי, און אינמיטן ער קומט ארויס פון דרויסן פון די חומות ירושלים און ער כאפט זיך אז ער האט אין זיין רענצל בשר קודש, די הלכה איז אז בשר קודש טאר מען נישט ארויסטראגן פון ירושלים און אויב מען טראגט עס ארויס ווערט עס פסול, און פסול'דיגע פלייש האט א דין אז מען דארף עס פארברענען, ווי דארף מען עס פארברענען? מען דארף עס פארברענען אין ירושלים. איז לאמיר צוריק זעהן אין די גמרא. וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קודש, ער דערמאנט זיך אז אין זיין רענצל האט ער פלייש אם עבר צופים, אויב איז ער דורך געגאנגען א פלאץ וואס הייסט צופים, און רש"י זאגט אז דאס איז די פלאץ פון ווי מען האט געקענט נאך זעהן די בית המקדש, שורפו במקומו, קען איך עס פארברענען דא ווי איך בין, איך דארף נישט צוריק זיין צוריק גיין קיין ירושלים ואם לאו און אויב נישט, חוזר ושורפו לפני הבירה, אויב אויב האלט איך נאכנישט ביי צופים, גיי איך. צוריק, איך פארברען עס לפני הבירה, רש"י זאגט דאס א פלאץ אויפן הר הבית וואס דארט איז געווען א גרויסע בית דשן וואס דארט האט מען פארברענט קדשים קלים, און ס'דא נאך א חידוש אין די משנה אז ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה אז איך מעג נוצן האלץ פון בית המקדש כדי צו פארברענען די די בשר קודש וואס איז פסול געווארן. על כל פנים דאס איז די הלכה וואס שטייט דארט, אבער ס'איז נאכנישט נוגע פאר אונזער שמועס, יעצט גיימיר אנקומען. צו די הלכה וואס איז אונז נוגע וואס באדערט אונז? פרעגט די גמרא עד כמה הן חוזרין, וויפיל פלייש האט דארף זיין אין מיין רענצל וואס פאר דעם ס'זאל זיך מיר לוינען צוריק צו גיין? אדער וויפיל חמץ דארף זיין אין מיין הויז וואס פאר דעם זאל איך דארפן צוריק גיין אויב קען איך נאך אריין כאפן און מאכן אויך מיין קרבן פסח? ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט זה וזה בכביצה. ר' מאיר אומר זה וזה בכביצה. אז סיי ביי חמץ און סיי ביי בשר קודש איז די חיוב חזרה שאפט זיך נאר אויב האב איך א שיעור פון כביצה, ורבי יהודה אומר זה וזה בכזית, עס איז דאך מורא'דיג שווער, דא לגבי ברכת המזון זאגט איז דאך די שיטה ממש פארקערט אז אז ר' מאיר איז דער וואס זאגט בכזית און רבי יהודה איז דער וואס זאגט בכביצה און דארט זעה איך פארקערט אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ווי תוס' זאגט אז מ'דארף דארטן מחליף זיין די שיטות. און אנדערע פרעגן שוין פון ווי האט עס תוס' גענומען. על כל פנים איינע פון די צוויי, איינע פון די צוויי פלעצער, געב א דריי אויס, געב א פליפ די שיטות, אזוי אז ביידע זאלן שטימען, דער וואס רעדט געט א חשיבות פאר כזית זאל איבעראל רעדן פון א כזית, דער וואס געט א חשיבות פאר כביצה זאל איבעראל רעדן פון כביצה. גמרא איז אבער נישט צופרידן, ס'איז א דוחק'דיגע תירוץ, אביי אמר לעולם לא תיפוך, דארפסט נישט אויסדרייען שיטות, איך נעם אלעס אן אז הודו האט נישט מיט כוש, און יעדע. יעדע הלכה האט זיך זיין סיבה פארוואס איך זאל רעכענען מיט א כזית אדער מיט א כביצה. הכא בקראי פליגי, דא קריגט מען זיך אין די פשט פונעם פסוק ואכלת ושבעת וברכת, ר' מאיר סבר שטייט אין פסוק ואכלת, וואס טייטש יא כדי די פסוק ארבעט אזוי, כדי אנצוקומען צו וברכת, כדי אנצוקומען צו די חיוב פון ברכת המזון, דארף איך דורכגיין צוויי סטעפס, די ערשטע סטעפ איז ואכלת, צווייטע סטעפ איז ושבעת, יא? און איינמאל כ'האב. כ'האב געהאט ואכלת, כ'האב געהאט ושבעת, דעמאלטס איז וברכת, שטימט נישט? איז יעדער איינער גייט טייטשן די ואכלת ושבעת אנדערש, לאמיר אריינקוקן אין די גמרא, ר' מאיר סבר זייער אינטערעסאנטע פשט, כ'וועל שוין זאגן פארוואס ס'איז אינטערעסאנט, ואכלת זו אכילה, א מענטש עסט, ושבעת זו שתיה, אזוי טייטשט עס, שביעה קומט נאר מיט שתיה, ס'דא ראשונים וואס לערנען אז לויט ר' מאיר. איז די חיוב ברכת המזון איז טאקע נאר א מענטש האט צוגעטרינקן ביי זיין סעודה, און עס איז דא טאקע פלעצער וואס ווערט געברענגט די רא"ם אז א מענטש וואס וויל יוצא זיין ברכת המזון בהידור זאל ער זען טאקע צוצוטרינקן צו זיין סעודה אז ער זאל האבן סיי די אכילה און סיי די שביעה. איז ואכילה בכזית, אונז ווייס מיר אין כל התורה כולה ווייסן אונז אז וואס מיינט אכילה, אכילה אין כל התורה כולה מיינט אלץ א כזית. טייטשט, מילא ס'שטייט דא ואכלת, ואכלת טייטש איך אז ס'מיינט אכילה, איז די חיוב ברכת המזון שאפט זיך נאך אכילה און שתיה, און די אכילה דארף זיין בכזית. ר' יהודה סבר, ר' יהודה טייטשט אינגאנצן אנדערש די פסוק ואכלת ושבעת, זאגט ער אז די ושבעת איז א גילוי אויף די אכילה, אז דא רעדט מען נישט פון די אכילה פון כל התורה כולה וואס איז בכזית, דא רעדט מען פון אזא סארט אכילה וואס גיבט מיר א שביעה, נישט סתם ס'איז מיר מזין אכילה, בכזית איז אלץ ווייל ס'האט שוין עפעס מזין געווען די מענטש, שביעה, זאט ווערן איז שוין א גרעסערע דרגה, אכילה שיש בה שביעה ואי זו, זו כביצה, מילא פארשטיי מיר זייער גוט פארוואס זיי קריגן זיך דא, פארשטייט זיך תוס' זאגט שוין, אונז האבן שוין אויבן געהאט אז דער גאנצער שיעור פון די גמרא זאגט דארטן אז דער אייבערשטער איז מכיר פנים פאר אידן ווייל זיי זענען מחמיר בשיעור כביצה בשביעה, און מדאורייתא איז בשביעה, איז טאקע יעדער איינער לויט וויפיל ער ווערט זאט, א מענטש ווערט נישט זאט ביי א כביצה, קענסט מיר נישט זאגן א כביצה איז א שיעור שביעה, ווען איך וועל זאט ווערן דעמאלטס וועט זיין א חיוב בענטשן מדאורייתא, סאו תוס' זאגט ס'איז נאר א אסמכתא, על כל פנים האבן דא אזא דרשה דארט לגבי בשר קודש און לגבי חמץ קריגט מען זיך אינגאנצן עפעס אנדערש התם בסברא פליגי. ר' מאיר סבר חזרתו כטומאתו אונז האבן שוין געהאט אפאר פלעצער אז די דין טומאת אוכלין כדי עסן ווערט טמא זאל עס קענען ווייטער מטמא זיין. אזוי האט רש"י געזאגט אויף א פלאץ, איז דארף עס זיין בשיעור כביצה, מה טומאתו בכביצה אף חזרתו כביצה, זעלבע זאך ווען ס'קומט צו מחייב זיין צוריק צו גיין בשר קודש וואס איז טמא געווארן כדי איך זאל עס קענען פארברענען, איז אף חזרתו בכביצה, ר' יהודה סבר חזרתו כאיסורו, מה איסורו בכזית, די איסור אכילה פון חמץ און די איסור אכילה פון בשר קודש איז אלץ בכזית אזוי ווי כל האיסורים שבתורה. איז אף חזרתו בכזית, אין אנדערע ווערטער דארט איז א באזונדערע שמועס, דארט האב איך נישט די פסוק ואכלת ושבעת וברכת, איך האב נאר א שאלה צו וועלכע הלכות איך גיי עס צושטעלן, צו די שיעור טומאה, אדער די שיעור פון איסור אכילה, ממילא שאפט זיך א מחלוקת, דא איז עס תלוי אינגאנצן עפעס אנדערש, תלוי אין פשט פון די פסוקים פון ואכלת ושבעת וברכת, ממילא דארף נישט זיין קיין מוחלפת השיטה. זאגט די הייליגע משנה, די משנה איז זייער אינטערעסאנטע משנה, מען דארף. ס'איז אביסל א סתום'דיגע משנה, מען דארף צוקומען צו די גמרא צו אביסל מסדר זיין, און דער עולם וועט האלטן קאפ, און מיר'ן עס דורך שוויצן. זאגט די משנה אזוי, כיצד מזמנין, וואס איז די נוסח וואס מען זאגט ווען ס'קומט צו זימון, בשלושה אומר נברך, אזוי ווי אונז טוען מיר, אז ס'איז דריי מענטשן צוזאמען זאגט ער נברך שאכלנו משלו, וואס איז טייטש נברך? נברך איז טייטש לאמיר אונז בענטשן נברך, לאמיר אונז גיין בענטשן, פשט איז דער וואס איז מזמן דער מענטש וואס מען האט מכבד געווען מיט בענטשן, ער איז זיך כולל אין די זימון, ער זאגט נברך, איך מיט ענק צוויי, אונז גייען מיר בענטשן. בשלושה והוא, אויב האב איך פיר, וואס אין אנדערע ווערטער אז אן דעם חזן, אן דעם מזמן, אן דעם מענטש וואס בענטשט איז אויך דא א דין פון זימון, איז בשלושה והוא אומר ברכו, דעמאלטס קען ער זאגן בענטשט עטס. פארוואס? ווייל ער האט גענוג א גרויסע אודיענץ, ער האט דריי מענטשן וואס אפילו ווען זיי בענטשן איז דא א חיוב זימון, די גמרא גייט שוין זאגן אז למעשה איז נאך אלץ בעסער צו זאגן נברך אפילו ווען ס'איז פיר, ווייל א מענטש דארף זיך אלץ כולל זיין א רבים, א מענטש זאל זיך נישט גיין אפטיילן פונעם ציבור. בעשרה ווען ס'קומט ווען מ'האט צען אומר נברך אלוקינו, בעשרה והוא אויב איז עס עלף, פשט עס איז דא צען אן אים, דעמאלטס איז אומר ברכו קען ער זאגן ברכו השם ברכו אלקינו אחד עשרה, אויב האלט איך ביי עלף ואחד עשרה רבוא, אדער האלט איך ביי עלף טויזנט, איז אלעס די זעלבע נוסח, ווי אונז פארשטייען מיר יעצט אין די ברייתא איז די לעצטע, אין די משנה אנטשולדיגטס, איז די לעצטע עדיט פון די נוסח פון ברכת המזון איז ווען כ'האב צען, פון דארט און ווייטער איז אפילו האסט. הונדערט טויזענט, טו, א מיליאן, ס'נישט קיין נפקא מינה, די נוסח בלייבט פון עלף און ווייטער איז בלייבט די נוסח פון ברכו אלקינו אדער נברך ווי די גמרא זאגט אז מ'קען זאגן נברך אויך. עז ווי ספיק גייט יעצט די משנה תיכף זאגן אז. במאה באלף ברבוא אז ס'טוישט זיך נוסחאות, די גמרא גייט עס מסדר זיין אז ס'איז צוויי באזונדערע שיטות א מחלוקת. סאו נישט צומישט ווערן. סאו מ'האט יעצט גענדיגט שיטה פון תנא קמא. תנא קמא תנא קמא לערנט אז פון עלף און ווייטער בין איך סטאק מיט א נוסח. די נעקסטע שיטה, איך מיין ס'גייט זיין ר' יוסי הגלילי, ער לערנט אז ביי הונדערט, ביי טויזנט, ביי צען טויזנט, ווי א גרעסערע עולם, אלץ א לענגערע נוסח. לאמיר זעהן במאה אומר נברך השם אלוקינו, לייגט מען צו השם. במאה והוא אומר ברכו השם אלוקינו. באלף, אומר נברך לה' אלקינו אלקי ישראל, און צוגעלייגט א נוסח פון אלקי ישראל, באלף והוא, איז אומר ברכו, זאגט ער די זעלבע נוסח נאר ברכו ה' אלקינו אלקי ישראל, ברבוא, צען טויזנט, אומר נברך לה' אלקינו אלקי ישראל, אלקי צבקות יושב הכרובים, על המזון שאכלנו, א לאנגע נוסח, ברבוא והוא, ס'איז צען טויזנט מיט נאך איינער, איז אומר ברכו, קען ער זאגן די זעלבע נוסח נאר בלשון ברכו, כענין שהוא מברך, זאגט יעצט די משנה א דזשענעראל זאך, כך עונים אחריו, און ער געט אן א משל, די לעצטע נוסח וואס איך האב אנגעכאפט, אז די ענטפער איז אלץ למשל, אונז זאגן מיר נברך אלקינו שאכלנו משלו, נברך אלקינו שאכלנו משלו זאגט דער וואס עס בענטשט, זאגן אונז ברוך אלקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. זאגט ער יעצט, ער כאפט אן די משל די לעצטע נוסח, ברוך השם אלקינו, אלקי ישראל, אלקי צבקות, יושב הכרובים, על המזון שאכלנו. פינטל. יעצט. ווי די גמרא איז מסביר איז די שיטה וואס אונז גייען יעצט מיט רבי יוסי הגלילי, דאס איז א ביאור אויף וואס אונז האבן יעצט געענדיגט לערנען, רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל הן מברכים, לויט ווי גרויס די ציבור איז, הונדערט, טויזנט, צען טויזנט, גייט זיך אלץ טוישן די נוסח, פארוואס? שנאמר שטייט א פסוק במקהלות, ווי גרויס די קהלה איז, ברכו אלקים, השם. ממקור ישראל זעהט מען אז די ברכה דארף אלץ זיין לויט די מקהלות לויט ווי גרויס די ציבור איז, אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובים ואחד מועטין, אין די קלענסטע מנין'ל אין א בעיסמענט ווען מען דאווענט און מען זאגט ברכו את השם המבורך זאגט מען די זעלבע נוסח ווי אין סאטמאר בית מדרש, טענה'ט רבי עקיבא, און פונקט אזוי ווי אין בית מדרש טוישט זיך נישט צו כ'האב א גרויס עולם אדער א קליין עולם, איז די זעלבע זאך איז לגבי בענטשן. סאו דער רבי עקיבא און דער רבי יוסי הגלילי די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט אין די ערשטע פאל פון אונזער משנה. די תנא קמא האט געלערנט אז די נוסח טוישט זיך נישט, אינמיטן האט די משנה זיך געטוישט און אנגעהויבן געבן לענגערע נוסחאות לויט מאה אלף רבוא, און ווי די גמרא שמועסט אויס איז רבי יוסי הגלילי דאס איז די צווייטע פאל אין די משנה, און רבי עקיבא וואס זאגט אז ס'טוישט זיך נישט, דאס איז די ערשטע פאל אין די משנה, יעצט קומט א דבר נוסף, רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל זאגט, אזוי ווי עס דערמאנט די נוסח פון ברכו את ה', לייג איך דא צו א ווארט, אז מען זאגט נישט ברכו את ה', נאר מען זאגט ברכו את ה' המבורך, אזוי ווי אונז טוען. זאגט די הייליגע גמרא, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל. אז א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט ארויסנעמען פון הכלל, אויב קען ער זיך אריינלייגן צוזאמען מיטן ציבור זאל ער עס טון, קומט אויס פון שמואל אז אוודאי א מענטש זאל נישט זאגן ברכו, פארוואס? ווייל ברכו מיינט אז עטץ גייטס בענטשן, און וואס דען? ברכו שאכלנו משלו, און וואס דען זאג נברך, נעם דיך אריין, פרעגט די גמרא תנן בשלושה והוא אומר ברכו, און די משנה זאגט אז אויב האב איך פיר מענטשן זאגט מען ברכו, און פון די סתם פון די משנה איז משמע אז מען זאל עס דווקא אזוי זאגן, מען זאל נישט זאגן נברך, ווי שטימט עס מיט שמואל? ענפערט די גמרא, אימא אף ברכו, אז ער קען זאגן, אויב וויל ער דווקא זאגן קען ער זאגן ברכו, מכל מקום נברך עדיף, וואס איז טאקע בעסער יא צו זאגן נברך אפילו ווען איך האב פיר, כדי צו פארדינען שמואל'ס עפעס שמואל'ס נקודה אז א מענטש זאל זיך אריינלייגן צוזאמען מיטן כלל, דאמר רב אדא בר אהבה, די גמרא גייט אונז ברענגען א ראיה אז וואס? אז אפילו ביי פיר קען איך זאגן נברך, דאמר רב אדא בר אהבה, א אינטערעסאנטע הלכה, אמרי בי רב תנינא, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רב, תנינא, ו' נחלקין, אויב איז דא זעקס מענטשן און זיי ווילן. בענטשן אין צוויי באזונדערע זימונ'ס, קענען זיי זיך צעטיילן. פארוואס? ווייל איך דערלייג נישט. פארוואס? וועגן איך צעטייל זעקס אויף צוויי, בלייב איך דריי מיט דריי. בלייב איך מיט א נברך. עד י', עס גייט אן זיבן אכט ניין, איך קען מיך צעטיילן ביז י', אבער אויב האב איך איינמאל כ'האב צען, קען איך שוין נישט זאגן מאך פינף און פינף, ווייל איך פארליר די אלקינו. דארף מען בלייבן צוזאמען. טענה'ט יעצט די גמרא, אי אמרת בשלמא נברך עדיף אז איך דערלייג נישט. ווען איך אז נברך און ברכו זענען פונקט אזוי גוט איינס פונעם צווייטן משום הכי נחלקין, פארשטיי איך ביי זעקס אז מען קען זיך צעטיילן, ווייל איך בלייב מיט א נברך, דריי קענען זאגן נברך, און דריי קענען זאגן נברך, און ברכו איז מיר נישט קיין שום רבותא. אבער אלא אי אמרת ברכו עדיף, אז ס'איז דא א מעלה פון ברכו, אמאי נחלקין, ווען איך האב זעקס קען איך זאגן ברכו, פארוואס קען איך זאגן ברכו, ווייל איינמאל איך האב מער ווי דריי קען איך זאגן ברכו, ווען איך צעטייל עס, איך צעטייל זעקס אויף. צוויי, דריי און דריי קען איך שוין נישט זאגן ברכו, איך זאג בפרט שוין אלא לאו שמע מינה נברך עדיף, און ווי רש"י טייטשט נברך עדיף מיינט נישט אז נברך איז בעסער, און מ'מיינט אז איך קען אויך זאגן נברך, שמע מינה, על כל פנים ברכו איז נישט קיין מעלה, תניא נמי הכי. אונז האמיר אזוי געלערנט אין א ברייתא, בין שאמר ברכו, בין שאמר נברך, אין תופסין אותו, מ'שטעלט זיך, על כך שטעלט מען זיך נישט דערויף ווייל ביידע זענען גוט, והנקדנים און די מדקדקים איז תופסים.

פארוואס? ווייל א מענטש זאל זיך ארייננעמען צוזאם מיטן כלל, אז דו זאגסט ברכו, גייט מען מוחה זיין, אזוי לערנט רש"י. זאגט יעצט די ברייתא זייער א אינטערעסאנטע זאך, מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא, לויט וויאזוי א מענטש מאכט א ברכה, לויט ווי מדוקדק זיינע ברכות זענען, איז דערקענט מען צי א מענטש איז א תלמיד חכם אדער נישט, פארוואס? ווייל ס'איז דא זייער א קליין, זייער אסאך דקות'דיגע נקודות, וויאזוי מען מאכט די ברכה אין די נוסח וואס לויט ווי דיטעיל אריענטעד א מענטש איז און ער ווייסט וויאזוי צו זאגן ריכטיג ווייס איך צו ס'איז א תלמיד חכם אדער נישט לאמיר זעהן. ומברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא אם לאו כיצד רבי אומר ובטובו אויב זאגט ער ובטובו הרי זה תלמיד חכם ובטובו חיינו מיט זיין גוטס האט ער אונז. האט ער אונז מחיה געווען, אבער אויב זאגט ער ומטובו, מטובו איז אלץ משמע ווי איך טו עס מינימייזן, ומטובו פון אביסל גוטס איז איז הרי זה בור, אזא מענטש איז איז אן עם הארץ, פארוואס? ווען עס קומט צו לויבן דעם אייבערשטן זאגט מען נישט דער אייבערשטער געבט אונז אביסל גוטס, מען זאגט דער אייבערשטער געבט אונז בטובו, אין זיין גוטס. אמר אביי לרב דימי פארוואס וואס איז פשט? ער פרעגט א קשיא, והכתיב, שטייט א פסוק, לאמיר זען די פסוק דא אין די זייט א רגע. ומברכתך יבורך בית ישראל עבדך לעולם, שטייט נישט ובברכתך, שטייט ומברכתך, פון דיין ברכה, זעסט דאך אז מ'קען יא זאגן א לשון פון מטובו. ענטפערט די גמרא בשאלה שאני, ווען א מענטש בעט, דארט מעג ער זאגן אז איך בעט אביסל, ווי רש י זאגט שהשואל שואל כעני על הפתח, שאינו מרים ראש, לשאול שאלה, די מענטש קומט צו יענער פאר צדקה, זאגט ער, געט מיר א נדבה, געט מיר עפעס, איז ווען ס'איז בשאלה דעמאלטס קען ער זאגן ומברכתך, געב מיר אביסל פון דיין ברכה, ווען ס'קומט צו לויבן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט מיך געגעבן צו עסן, זאגט מען נישט ומטובו חיינו, ער האט מיר געגעבן אביסל, מען לויבט אים ווען ער האט מיר געגעבן אסאך. פרעגט די גמרא בשאלה נמי, ווען ס'קומט צו בעטן, הכתיב, שטייט דאך פסוק הרחב פיך, עפן אויף דיין מויל גרויס, ואמלאהו און איך וועל עס אנפילן, זעט מען פון די נוסח, פונעם פסוק זעט מען אז א מענטש מעג יא בעטן מיט א ברייטקייט, פארוואס זאגסטו בשאלה זאל מען בעטן אביסל? ההוא בדברי תורה כתיב, ענטפערט די גמרא דארט רעדט מען בדברי תורה, און דא די מקור אז ווען א מענטש קומט צו בעטן אויף רוחניות קען ער בעטן אזוי, מען דארף זיך גארנישט, דוד המלך האט געבעטן אויף רוח הקודש, ער איז נכשל געווארן דארט מיט א ווייב, מיט בת שבע, אשת איש, אזוי האט עס אויסגעזען, און. א איד חס ושלום היינט וואלט נכשל געווארן אין אזא גרויסע עבירה, וואלט זיך געפרייט ווען מען לאזט אים אריין בית מדרש זיצן אויף די לעצטע באנק, דוד המלך השיבה לי ששון ישעך, געבעטן רוח הקודש, פארוואס? רוחניות קען מען אלעס בעטן. גייען מיר ווייטער. תניא, זיי האבן געלערנט א ברייתא, רבי אומר בטובו חיינו הרי זה תלמיד חכם, חיינו, ווייל חיינו גייט ארויף אונזער לעבן, חיים, דער אייבערשטער געבט לעבן, באט ס'זעט נישט אויס ווי ס'מיינט אונזער לעבן, איז הרי זה בור, איז ער עם הארץ. דאנק דעם אייבערשטן אויף דיין לעבן, וואס דאנקסטו דער אייבערשטער געבט לעבן? דאנק אויף דיין לעבן, אויף אונזער לעבן, נהרבלאי מתני איפכא, געלערנט פארקערט, ער האט געהאלטן אז חיים, דער אייבערשטער געבט לעבן, איז אז ס'איז מער דזשענעראל, אז דער אייבערשטער געבט לעבן פאר די גאנצע וועלט איז א שטערקערע ברכה ווי דאנקן אויף די אייגענע לעבן, כנהרבלאי, א מענטש דארף דאנקן אויף זיין לעבן ווי איידער סתם רעדן פון לעבן. אמר רבי יוחנן, נאך א הלכה וואס איך קען זען פון א ברכה פון א מענטש צו ער איז עם הארץ אדער א תלמיד חכם, נברך שאכלנו משלו, אז איך לויב דעם אייבערשטן שאכלנו משלו וואס איך האב געגעסן פון אים, הרי זה תלמיד חכם. למי שאכלנו משלו, אויב זאג איך אבער די לשון פון למי שאכלנו משלו, הרי זה בור, ווייל ס'זעט אויס. ווי איך דאנק דעם באלבאס, אזוי זאגט רש י, למי שאכלנו משלו מיינט, איך דאנק דער וואס געבט צו עסן, אמאל איז עס דער אמאל איז עס יענער, ס'דא אלע מיני מענטשן וואס געבן צו עסן, יעצט איז עס דער באלבאס פון די סעודה, ס'זעט נישט אויס ווי דער וואס איך עס אייביג פון אים, נברך שאכלנו משלו, וואס דאס איז דער אייבערשטער וואס איך נעם אייביג פון אים. לכאורה וואס זאגסטו מיר אז ס'איז דא א פראבלעם מיט די נוסח פון למי שאכלנו משלו? קוק אריין פסח ביינאכט, וואס איז די נוסח דארט? זאג איך למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, אין די קידוש זאג איך דארט די לשון פון למי, ווייל פארוואס זאגסטו מיר עס איז א פראבלעם? אמר ליה התם מוכחא מילתא, דארטן איז פון די נוסח הברכה זעה איך אז מ'רעדט פונעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל מאן עביד ניסי קודשא בריך הוא, קיינער מיינט נישט אז ס'איז דא א מענטש וואס מאכט ניסים, אבער ווען ס'קומט צו עסן איז דא דער בעל הבית וואס סערווירט. און איך דארף אים אויך דאנקן. אויב זאג איך למי שאכלנו משלו מיינט קען עס מיינען אז איך דאנק דא דעם באלבאס, וועגן דעם דארף איך זאגן נברך שאכלנו משלו וואס דעמאלטס גייט עס ארויף אויפן אייבערשטן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן די הלכה אז איך קען נישט זאגן למי ווייל איך דארף קלאר ארויסזאגן עקספליסיטלי אז איך מיין דעם אייבערשטן נישט די באלבאס איז נאר געזאגט געווארן ווען איך בענטש אלא בג' ביי דריי דליכא שם שמים מ'זאגט דאך נישט אלוקינו אבל בעשרה דאיכא שם שמים מוכחא מילתא איז ער דאך געדרינגען, ער איז דאך מוכרח פון די עצם נוסח פון די ברכת הזימון, ער איז דאך מוכרח אז ער רעדט פונעם אייבערשטן, דעמאלטס איז עס גלייך צו קידוש פון פסח, וואס איינמאל איך רעד פון קידוש פון פסח, וואס דארט רעד איך פון ניסים, מיינט דאך זיכער דעם אייבערשטן, קען איך זאגן למי, מילא קען איך שוין דא אויך זאגן למי, כדתנן ברענגט א ראיה פון אונזער משנה, וואס זאגט אונזער משנה? כענין שהוא מברך כך עונין אחריו, די מענטשן וואס ענטפערן איז דארפן ענטפערן אויפן זעלבן נוסח ווי די מברך, און די משנה געבט א משל, ברוך השם אלקי ישראל אלקי צבקות, יושב על הכרובים, על המזון שאכלנו, און זעה איך דא איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די נוסח פון על המזון שאכלנו, אפילו ער האט נישט געזאגט משלו, זעט אויס דאס איז געווען די עיקר פראבלעם דא געווען אז ער האט נישט געזאגט משלו. גייען מיר ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה אז אחד עשרה ואחד.

דאס די צוויי שיטות וואס מען טרעפט סוף פון די משנה וואס דתנן רבי יוסי הגלילי אומר רבי יוסי זאגט לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלקים מען דרש'נט די פסוק במקהלות אז די נוסח זאל זיך טוישן לויטן עולם און דאס איז אונזער פאל אין די משנה וואס די משנה זאגט טאקע אז מען זאל טוישן ווען איך קום אן במאה באלף בריבוא אבער דאס איז געשטאנען אין די רישא אז ס'טוישט זיך נישט נאך צען. דאס איז רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט ס'טוישט זיך קיינמאל נישט. אמר רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת, רבי עקיבא האט געהאט זיין ארגומענט אז וואס, אזוי ווי ס'טוישט זיך נישט די נוסח אין בית מדרש און ברכו את השם המבורך בלייבט די זעלבע ברכו את השם אפילו כ'האב צען טויזנט מענטשן, די זעלבע זאך דארף זיין לגבי בענטשן. למעשה האט רבי יוסי גלילי געברענגט א פסוק, האט ער געברענגט א פסוק במקהלות, טענה'ט יעצט די גמרא וואס גייט רבי עקיבא טון מיט די פסוק, און די גמרא גייט זאגן זייער אינטערעסאנטע דרש. ורבי עקיבא האי קרא דרבי יוסי גלילי מאי עביד ליה וואס גייט ער טון מיט די פסוק פון רבי יוסי גלילי? ענטפערט די גמרא מיבעי ליה לכדתניא גייט עס דרש'ן אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא היה ר' מאיר אומר ר' מאיר פלעגט זאגן מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים ווען די אידן האבן געזאגט שירה אז ישיר משה איז נישט נאר וואס די לעבעדיגע האבן געזאגט שירה נאר אפילו די עוברים די עוברים במעי אמן האבן מיט געזאגט שירה פארוואס שנאמר שטייט אין פסוק במקהלות. ברכו אלקים השם ממקור ישראל, די ווארט מקור מיינט דאך אלץ די מקור, די פלאץ פון ווי א זאך האט א יניקה שורש, איז אפילו די עוברים וואס זענען נאך געווען במעי אמן האבן אויך געלויבט דעם אייבערשטן, ואידך, פון ווי וועט רבי יוסי הגלילי דאס וויסן, אויב דרש'נט ער מקהלות אויף עפעס אנדערש, די תירוץ איז, ממקור נפקא, ער רעזערווט זיך נאך אלץ די רעכטן צו נוצן די ווארט מקור פאר די לימוד, און פון מקהלות גייט ער ארויסלערנען זיין הלכה לויט ווי א גרעסער עולם אזוי טוישט זיך די נוסח, אמר רבא האט רבא געזאגט הלכה כרבי עקיבא, די הלכה איז ווי רבי עקיבא אז איינמאל איך האלט ביי עלף טוישט זיך מער קיינמאל נישט די נוסח. פארציילט די גמרא א מעשה רבינא ורב חמא בר בוזי איקלעו לבי ריש גלותא אנגעקומען צו די הויז פון ריש גלותא קם רב חמא. און מען האט דארט געגעסן א סעודה, און עס איז געקומען צו בענטשן, איז קם רב חמא, האט זיך אויפגעשטעלט רב חמא, וקא מהדר אבי מאה, ער האט פרובירט ס'זאל זיין הונדערט מענטשן זאלן בענטשן אויף איינמאל, אמר ליה רבינא האט רבינא געזאגט לא צריכת, ס'פעלט נישט אויס, ווייל איינמאל דו האסט צען, מאכט שוין נישט אויס צו דו האסט צען אדער דו האסט טויזנט, דהכי אמר רבא הלכה כרבי עקיבא אז די נוסח טוישט זיך נישט, אמר רבא פארציילט די גמרא נאך א מעשה, כי אכלינן ריפתא בי ריש גלותא, ווען אונז פלעגן מיר עסן ברויט. אין די הויז פון ריש גלותא, ס'געווען דארט אסאך מענטשן, דער ריש גלותא האט צוגעשטעלט א גרויסע סעודה, האבן אונז נישט אויסגעווארט ביז דער ריש גלותא פלעגט בענטשן, די גמרא גייט שוין זאגן פארוואס, נאר וואס דען מברכינן ג' ג', איז פלעגט מען זיך אזויווי שטילערהייט מאכן דריי מענטשן צוזאמען, מען האט געמאכט א זימון, און נאכדעם האט מען אויסגעווארט ביז דער ריש גלותא האט זיך געמאכט זיין גרויסע זימון, נאכדעם זענען אונז געגאנגען ווייטער אין וועג. אבער אונז אליין האבן נישט יוצא געווען פון די זימון פון די ריש גלותא. פרעגט די גמרא וליברכו י' י', עס זיצן זיך דא אסאך מענטשן, איז דאך דא א חיוב זימון פון עשרה, ווער געט דיך א רעכט זיך צו פטר'ן מיט א נברך ווען דו דארפסט בעצם מאכן אלוקינו? זאגט די גמרא שמע ריש גלותא ואיקפד, אויב וואלט מען געדארפט בענטשן מיט צען, וואלט דאך שוין דער וואס זאגט נברך וואלט דאך שוין געדארפט רעדן אביסל העכער, אז אלע צען זאלן הערן, און דער ריש גלותא וואלט אים נישט געשמעקט, ביי זיין טיש, ער זיצט און פירט טיש, און פלוצלינג זעט ער אין די בעק ווי צען מענטשן מאכן א קאמאושען, זיי זוכן צו בענטשן, זיי ווילן שוין זיין פערטיג דא, איז עס אן ענין פון כבוד הבריות, און ווייל די חיוב פון נברך אלקינו איז נאר א מדרבנן, איז כבוד הבריות איז דוחה א דרבנן, מילא גיי אפשוינען די כבוד פונעם ריש גלותא, און דריי קען מען מאכן שטיל, אזוי אונטער די נאז. אזוי אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין זלזול אויפן זאל נישט ארויסקומען א זלזול אויפן ריש גלותא. פרעגט יעצט די גמרא די קשיא וניפק וניפקו בברכתא דריש גלותא פארוואס האבן זיי נישט אויסגעווארט ביז די ריש גלותא גייט דא בענטשן און אין אנדערע ווערטער די חיוב פון עשרה איז דא דא. איז פיין איך פארשטיי אז דו קענסט נישט מאכן צען אליין ווייל דו ווילסט נישט פארשעמען די ריש גלותא וואס מאכסטו בכלל אייגענע בענטשן? ווארט אויס ביז די ריש גלותא בענטשט. ענטפערט די גמרא איידי דאוושו כולי עלמא לא שמעי די עיקר פון ברכת הזימון איז אז מ'זאל הערן ווי דער בענטשט דער וואס בענטשט על הכוס ווי ער בענטשט ביז הזן. יא, ביז הזן את הכל אז ס'איז א גרויסער עולם, ס'איז א ריזיגע צוזאמקום, וואלטן זיי נישט געקענט הערן, מילא האבן זיי מהדר געווען ענדערש צו בענטשן מיט דריי, און דאן זענען זיי געבליבן זיצן דארט, אז די ריש גלותא האט זיך געהאט זיין זימון, האבן זיי אים יא געקענט הערן ווי די מזמן האט געבענטשט. אמר רבה תוס פאה א המשך צו די מעשה, אמר רבה תוספאה האט רבה תוספאה געזאגט א הלכה אז הני ג' דכרכי רפתא בהדי הדדי אויב דריי מענטשן, ס'איז א וויכטיגע הלכה, אויב דריי מענטשן האבן געגעסן ברויט צוזאמען, וקדים חד מינייהו ובריך, ס'איז דא א מענטש ער יאגט זיך, ער האט נישט קיין צייט אויסצואווארטן ער געט א בענטש אפ, ובריך לדעתיה ער האט זיך געבענטשט אליין ער האט נישט אויסגעווארט פאר קיין זימון, איז אינון נפקי בזימון דידיה, אויב בלייבט ער דארט זיצן. איז קענען זיי אים נאך אלץ מצרף זיין, די חובת זימון איז נאך דא, דאס אז יענער געבענטשט, יענער פארשפילט, איז זיי קענען אים מצרף זיין און ער ענטפערט, און זיי האבן די מצות זימון, אבער איהו לא נפיק בזימון דידהו, לפי שאין זימון למפרע, און די ראשונים זענען מסביר דאס ממש בהמשך צו די מעשה פון ריש גלותא, די וואס האבן דארטן געמאכט דריי דריי זענען געבליבן זיצן, און זיי האבן יוצא געווען שפעטער דעם ריש גלותא, דער ריש גלותא האט ווייטער געהאט זיין זימון, זיי האבן נאר נישט געקענט כאפן קיין היטש. מיט די נברך אלקינו פונעם פונעם ריש גלותא ווייל ס ווייל זיי האבן שוין געהאט געבענטשט לפי שאין זימון למפרע סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט הלכה ווי ס'ארבעט ס'ארבעט פארקערט דער מענטש ער האט שוין בעצם געבענטשט און ער איז זיך מצרף דא מיט זימון פאר יענעם איז ער יוצא במצות זימון אבער פאר זיך נישט ווייל ער האלט שוין נאכן בענטשן נעמט שוין כמעט פערטיג איז געשטאנען אין משנה רבי ישמעאל אומר רבי ישמעאל דינגט זיך און ער זאגט אז מ'זאגט נישט ברכו את השם סתם נאר מ'זאגט ברכו את השם המבורך פארציילט די גמרא א מעשה. רפרם בר פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גיבר איז א שאלה צו ס'איז א נאמען פון א שטאט אדער א לש א נאמען פון א מענטש. בקיצור, ס'איז א נאמען פון א געוויסע בית מדרש, קם קרא בספרא, האט ער מכבד געווען מיט אן עליה. האט ו ו האט ער מכבד געווען מיט אן עליה ביי די ספר תורה, ואמר ברכו את השם, ואשתיק און איז שטיל געבליבן ולא אמר המבורך, האט נישט געזאגט המבורך. איז אוושו כולי עלמא ברכו את השם המבורך, די גאנצע ציבור האט פראטעסטירט, אריינגעשריגן, ני ני ברכו את השם המבורך, ברכו את השם המבורך אמר רבא האט רבא אים געזאגט מוסר פת פתיא אוכמא די שווארצע קריגל ס'איז געווען אזא מכובד'דיגע טיטל פאר א תלמיד חכם וואס איז זיך ממית באהלה של תורה ביז ער ווערט ממש פארשווארצט פאר תורה בהדי פלוגתא למה לך וואס לאזטו דיך אריין אין א מחלוקת אויב ס'איז אין די משנה האבן אונז א שאלה צו מ'זאגט ברכו את השם אדער ברכו את השם המבורך ווי רשי שמועסט אויס